שלום וברכה צי א משהו מער, און יעצט גיימער קיין טשיינא, ניין נישט אונז גיימער, אונז גיימער אהין קוקן, נישט אזוי ווייט קוקן ווי רעדן, און נישט אזוי ווייט פון טשיינא בכלליות ווי איין פרט פון טשיינא, איין פרט פון טשיינא'ס עקאנאמיע וואס איז אין א מצב פון דיפלעישן, דעפלאציע? אזוי וואלט מען עס מסתמא געדארפט זאגן אויף אידיש, סאו דיפלעישן איז די פארקערטע פון אינפלעישן, די רוב פון די מערב וועלט, אריינגערעכנט די פאראייניגטע שטאטן, די אייראפעאישע פאראיין, די אי יו, מדינת ישראל און אנדערע לענדער פון די מערב וועלט, ליידן יעצט פון אינפלעישן. טשיינע, איפכא מסתברא, ליידט פון דיפלעישן. סאו אינפלעישן ווייסט מען וואס ס'מיינט, אז די שוויות פון געלט גייט אראפ, זאכן קאסטן טייערער. זאכן קאסטן טייערער ווייל. ווייל די שוויות פון די געלט איז געפאלן, איז ווען עמיצער פארקויפט מיר עפעס וויל ער פאר דעם באקומען, ער דארף נישט די פעיפער, יא, וואס די באנקנאטן וואס די דאלערס זענען אדער די מטבעות, נישט קיין טייערע מעטאל, ער דארף די שוויות וואס דער שטעלט פאר, יעצט אויב דער שטעלט פאר א שוואכערע שוויות עפעס וואס איז ווייניגער ווערט דארף ער מער דערפון. דיפלעישן איז פונקט פארקערט, אז די פרייזן פון זאכן זענען געפאלן אדער האלטן אין איין פאלן ווייטער, און במילא מיינט אז איך קען פאר מיין געלט באקומען מער, פאר די זעלבע סיבה. יא, די איך צאל דיך, עם, צאלן אין אנדערע ווערטער מיינט איך טויש אויף, איך געב אים עפעס וואס רעפרעזענטירט שוויות און ער געבט מיר עפעס אנדערש וואס איז אויך שוויות וואס איז ווערט, איז אויב די זאך וואס איך געב אים די ווערט דערפון איז געשטיגן, דארף איך דארף איך אים געבן ווייניגער דערפאר, ער וועט זיין צופרידן מיט ווייניגער דערפון, ווייל אזוי לאנג ווי ער באקומט די וועליו וואס ער זוכט פאר די פראדוקט וואס ער פארקויפט. סאו דאס איז יעצט די מצב אין טשיינע. איז לכאורה א גוטע זאך, ניין? פאריגע חודש האט מיך געקאסט צען דאלער צו רופן קומען וואסער. דעם חודש, היות די שוויות פון די געלט איז ארויפגעגאנגען, דעמאלטס קאסט עס נאר פינף דאלער צו קאלן קומען וואסער, קומען וואסער קאסט נישט קיין געלט איז נוץ א אנדערן משל, סיי וועלכע זאך, פראדוקט, סערוויס, דו האסט געוואלט באקומען, ס'קאסט געלט, איז גייסטו יעצט צאלן ווייניגער געלט ווי פאריגן חודש, ווייל די שוויות פון די געלט איז ארויפגעגאנגען. סאו בפשטות איז עס א גוטע זאך, און ס'קען טאקע זיין א גוטע זאך, ווענדט זיך נאר פון וואס ס'קומט. סאו לאמיר זאגן אויב די אויב דיפלעישן איז געשען אלס א תוצאה ווייל ס'איז דא מער, ס'איז דא מער א גרויסע שפע, די קאמפאניס פראדוצירן מער סחורה, און לכבוד דעם די אלטע כלל, ווען ס'איז דא אסאך פון עפעס איז עס ווערט ווייניגער ווי ווען ס'איז דא ווייניג דערפון, גאלד, דיאמאנטן זענען טייער, עס איז דא קיין סך דערפון. פאפיר איז ביליגער ווייל עס איז דא גענוג. א לאנד וואס הייבט אן וואס ס'איז דא אסאך, ס'איז דא א גרויסע שפע, ס'דא אסאך פראדאקשן, קען עס זיין א גוטע סימן, און ס'איז אפטמאל טאקע דער פאל. א לאנד וואס האלט זיך אינמיטן ארויפארבעטן און די עקאנאמיע וואקסט, איז דא מער קאמפעניס, מער פראדוקציע, מער מענטשן וואס ארבעטן אין די פעקטאריס, פראדוצירן מער סחורה, ס'איז דא מער און די זאכן פאלן, און ס'איז א, אין דעם פאל איז עס א גוטע סימן אין אזעלכע פאלן, אויב די דיפלעישן קומט אלס אלס א תוצאה פון אזא סארט זאך. ווען ס'קומט אבער פון דעם וואס די עולם קויפט ווייניגער, דעמאלטס קען עס זיין א שלעכטע סימן, ס'קען זיין א סימן אז עפעס טויג נישט מיט די עקאנאמיע, אז מענטשן האבן נישט קיין געלט צו ספענדן אדער ווילן נישט אויסגעבן דאס געלט ווייל זיי פילן זיי האלטן, אויפן סמך פון וואס ס'זאל נאר נישט זיין, אז ס'קומען שווערע צייטן און במילא לאמיך ענדערש בלייבן מיט די געלט ווייל כ'על עס מסתמא מארגן דארפן אויף וויכטיגערע זאכן. און אין טשיינע יעצט איז די סיבה צו די דיפלעישן חלק ב', די צווייטע היכי תמצא. מענטשן האבן מורא, מענטשן האבן מורא פון די צוקונפט, פון די כינעזישע עקאנאמיע, מען רעדט פון טשייניזע איינוואוינער, די באפעלקערונג פון יענעם לאנד. די דיפלעישן קומט אלס א תוצאה פון שפע, פון דעם וואס די לאנד איז אין א מצב פון וואוקס, לאמיר זאגן ער רוקט זיך אריבער, די לאנד, לאנד פלוני רוקט זיך אריבער פון דרגה א' צו דרגה ב', דעמאלטס איז עס, וועט עס געווענטליך נישט ארויסגיין פון קאנטראל, און דאס איז איינס, און צווייטנס די תוצאות דערפון, וואס איינע פון די תוצאות פון די פון די נעגאטיווע אויסווירקונגען וואס קומען פון דיפלעישאן איז ווען ס'קומט צו חובות, צו הלוואות, צו לאונס, צו מארגעטשעס וועלן דארט נישט זיין, פארוואס? ווייל די דיפלעישאן איז א סימן פון שפע, מענטשן מאכן געלט, מענטשן מאכן געלט און מ'איז נישט אזוי באזארגט און ס'רופט זיך נישט אזוי שווער אפ אויף די הלוואות ווי דעם יעצטיגן פאל מיט טשיינע. סאו לאמיר זאגן א ווארט וועגן די וועגן די הלוואות און שוין נאכדעם צוריק קומען וואס ס'איז געשען וואס איז לכאורה די עיקר סיבה צו די די דיפלעישן פון וואס טשיינע ליידט יעצט איז ווען עימיצער בארגט לאמיר זאגן ראובן בארגט פון שמעון הונדערט דאלער איז דארף ער אים צוריק באצאלן הונדערט דאלער יעצט הונדערט דאלער האט יעצט די אין די טאג ווען ראובן האט געבארגט די געלט פון שמעון האט עס א געוויסע שוויות ס'האט א געוויסע מאס בייאינג פאוער מ'קען מיט דעם קויפן כך וכך זאכן אויב די שוויות פון די געלט רוקט זיך שטארק ארויף, איז טייטש אז ווען ער וועט די ראובן גייט דארפן אין א ח א יאר ארום צו ווען ס'זאל נאר זיין ווען עס קומט די זמן הפירעון ווען ער דארפן צוריק באצאלן פאר שמעון די זעלבע הונדערט דאלער אויב האט זיך די שוויות פון די געלט געגעבן א שטארקן רוק אויף ארויף איז פאר ראובן שווערער צו באצאלן דאס געלט ס'איז אים שווער צו באצאלן דאס געלט נישט נאר פסיכעלאגיש. יא, ראובן פילט ווי ער געבט, ער באצאלט פאר שמעון מער ווי ער האט געבארגט פון אים, ווייל די הונדערט דאלער וואס ער האט פון אים באקומען איז געווען ווערט ווייניגער ווי די הונדערט דאלער וואס ער געבט אים, אבער הלוואה ארבעט דאך אזוי אז דו דארפסט באצאלן די סכום וואס דו האסט געבארגט, און ס'רעכנט זיך נישט קיין סאך, עכ"פ די קרן זיכער נישט, רעכנט זיך נישט קיין סאך מיט וויפיל דו האסט געקענט מיט דעם טון, די נשמה וואס די הונדערט דאלער האט אין זיך געהאט, וואס איז יעצט א ברייטערע נשמה, מען קען מיט דעם טון מער, ס'האט מער כח, איז מילא פסיכאלאגיש שווער פאר ראובן צו באצאלן דעם חוב. אבער ס'איז נישט נאר פסיכאלאגיש, ווייל ווען ס'איז דא דיפלעישן הייסט אז א מענטש מאכט ווייניגער געלט, א מענטש בלייבט פארקויפן די פראדוקטן וואס ער האט פארקויפט פריער, ער באקומט אבער דערפאר ווייניגער געלט, ער באקומט דערפאר ווייניגער געלט ווייל מענטשן צאלן אים לויט וויפיל ס'איז באמת ווערט, אויב די אויב די פרי די שווית פון די פון צען דאלער פריער גייט יעצט אריין אין זעקס דאלער וועלן מענטשן נאר צאלן זעקס דאלער דאס הייסט אז ער מאכט ווייניגער געלט סאו ווען ס'איז דא א מצב פון דיפלעישן רופט זיך עס אפ אויף צאלן באצאלן חובות נישט נאר פסיכאלאגיש נאר אויך בממשות'דיג און אין טשיינע איז דא נאך א נקודה וואס מאכט די זאך נאך שווערער און לאמיר צוריק קומען צו די פראבלעם וויאזוי ס'האט זיך אנגעהויבן.

ס'האט זיך געטון דארטן א בויעריי אויף תלה ארץ, מ'האט געבויט און געבויט און געבויט אין די וועלט אריין אן קיין חשבון, ווייל די עקאנאמיע איז געוואקסן אין גרויסן, און קיין, זי האט זיך נישט אראפגעזעצט מאכן דעם חשבון צו ס'שטימט, צו די, צו דו בויסט טאקע, אוו צו די פארנעם פון בויען נייע הייזער שטימט מיט די וואוקס פון די עקאנאמיע אין אלגעמיין. און די חשבון האט טאקע נישט געשטימט, ס'איז נישט געווען קיין פארגלייך, און מ'האט געבויט מער ווי די עקאנאמיע, אזוי שטארק ווי ס'איז נאר געוואקסן, האט פארלאנגט. און תוצאה דערפון איז געווען אז די האוזינג מארקעט אין טשיינע האט אנגעהויבן זיך וואקלען. די רעגירונג אין בעידזשינג האט אנגעהויבן אננעמען פארשידענע מיטלען צו ראטעווען די זאך און סטאביליזירן די מארקעט פון הייזער, פון דירות, און איינע פון די זאכן וואס זי האט געטון איז געווען צו מאכן שווערער צו בארגן געלט. יא, א האוזינג מארקעט ווערט געטריבן דורך הלוואות וואס מענטשן, קאמפאניס, דעוועלאפערס נעמען ארויס פון בענק. האט מען געמאכט שווערער. מ'האט געמאכט שווערער דאס הייסט אז בויען נאר קויף נאר א הויז אויב דו קענסט דיך עס ערלויבן, בארג נאר געלט, באקומסט נישט קיין געלט אזוי אן קיין חשבון, ס'דארף שטימען די חשבון, ווייל אויב ס'שטימט און אויב ס'שטימט נישט באקומסטו נישט קיין הלוואה, במילא וועסטו נאר בויען אויף א וועג ווען דו ווייסט אז דו קענסט עס גוט פארקויפן. היות א גרויסע חלק פון די דעוועלאפמענט פון די האוזינג מארקעט אין טשיינע איז טאקע געווען געטריבן דורך לופט, האבן די גרויסע ריזן אנגעהויבן הינקען. ווייל זיי האבן טאקע נישט געקענט מער באקומען קיין גרינגע געלט, נישט זיי און נישט קיין יחידים וואס האבן געוואלט קויפן הייזער, במילא איז די האוזינג מארקעט געווארן שטארק איינגעשרינקן געווארן, און איינע פון די ערשטע קרבנות, די גרעסטע קרבן דערווייל, איז געווען די עווערגרענדע גרופ, ס'איז געווען אין די נייעס מיט א יאר צוריק, ס'איז פון די גרעסטע פינאנציעלע ריזן אין טשיינע, אייגנטליך די גרעסטע דעוועלאפער די גרעסטע דעוועלאפינג קאמפאני וואס אנטוויקלט שטחים און בויט דערויף הייזער אין גאנץ טשיינע, וואס האט זיך אנגעהויבן זייער שטארק מוטשען, איז אנגעקומען אויפן שוועל פון באנקראט. אבער די עווערגרענד גרופ איז נישט די איינציגע, ס'זענען דא נאך. די גרעסטע פריוואטע בוי אונטערנעמער קאמפאני אין טשיינע, ס'הייסט וואס בויט, א קאמפאני וואס איז געווידמעט צו בויען הייזער פאר פריוואטע מענטשן, אנדערש ווי נעמען א גרויסן שטח, אויפבויען דערויף הייזער נאכדעם ארויסשטעלן צום פארקויף, איז דא א אנדערע מהלך ווען א מענטש קויפט זיך אליין א שטח און ער באשטעלט א קאמפאני וואס זאל אים דארטן אויפבויען א הויז צוגעשטעלט לויט זיינע געברויכן, איז די גרעסטע אזא קאמפאני אין טשיינע האט לעצטע וואך נישט געקענט באצאלן א פעימענט, א לאון פעימענט פון צוויי און צוואַנציק מיליאן דאלער. די סיבה איז די זעלבע ווי פריער, די סיבה איז אז ס'איז געווארן שווערער ארויסצונעמען הלוואות און אסאך מענטשן וואס האבן געקויפט הייזער וועגן ס'איז געווען בשפע עוועליבעל און גרינג צו באקומען זענען ארויסגעשאלטערט געווארן פון די מארקעט. און היות פֿינף און זיבעציק פראצענט פון די פריוואטע פארמעגנס פון כינעזישע בירגער איז פארבינדן איכשהו אויף איין אופן אדער אויף אן אנדערן אופן איז עס פארבינדן מיט די ריעל עסטעיט מארקעט און אויב די ריעל עסטעיט מארקעט מוטשעט זיך מיינט עס אז א גרויסע פראצענט פון די פריוואטע נכסים פון כינעזישע בירגער האבן געכאפט א קלאפ. סאו די עולם איז באזארגט אז די עקאנאמיע גייט בארג אראפ, זאכן זעען נישט אויס גוט, און וועגן דעם געבן מענטשן אויס ווייניגער געלט, מענטשן געבן אויס ווייניגער געלט איז דא ווייניגער מענטשן וואס זענען אינטערעסירט צו קויפן פראדוקטס, און די סוחרים, נאך בעסער געזאגט נאך פריער, די מענופעקטשערס, די פעקטעריס, מוזן אראפלאזן די פרייזן, ווייל פאר די פרייזן, ווי די פרייזן שטייען יעצט, איז נישטא גענוג אינטערעס אין די באפעלקערונג צו קויפן. יעצט, טשיינע מוטשעט זיך אויך מיט א קריזיס אין הלוואות און לאונס, אבער נישט די נישט נאר נישט אזוי ווייט די אלגעמיינע המון עם ווי די לאקאלע רעגירונגען, מען רעדט נישט פון די הויפט רעגירונג אין בעידזשינג, נאר די לאקאלע רעגירונגען פון די מוניסיפאליטיס איבערן לאנד. און די סיבה, דאס הייסט די שורש פון די לאון פון די הלוואה קריזיס, הייבט זיך אן מיט דעם וואס אלס א חלק פון די באמיאונגען פון בעידזשינג אויפצוטרייבן, אויפצובלאזן, צו פארגרעסערן און וואקסן די עקאנאמיע, האט עס ארויסגעגעבן, באפעלן פאר די לאקאלע רעגירונגען אז זיי מוזן פארגרעסערן די gdp, דאס הייסט פשוט גערעדט די ציפער ביי וויפיל די לאקאלע עקאנאמיע, זייער לאקאלע עקאנאמיע זאל וואקסן מיט כך וכך, איז פאר דעם דארף מען האבן געלט, אבער די לאקאלע רעגירונגען האבן נישט גענוג געלט וויפיל ס'פעלט זיך אויס צו קענען אינוועסטן כדי צו קענען ברענגען די תוצאות פון אז די עקאנאמיע זאל וואקסן מיט די ציפערן וואס בעיזשינג פארלאנגט, פארוואס האבן זיי נישט גענוג געלט? ווי אויף אן אופן די שטייערן גייט קיין בעיזשינג צו די צענטראלע רעגירונג. די לאקאלע רעגירונגען באקומען א קליינעם חלק, נישט גענוג צו קענען טון וואס זיי דארפן צו טון כדי צו ברענגען די תוצאות וואס בעיזשינג פארלאנגט פון זיי. יעצט, די עצה פאר דעם וואלט ווען געווען אז די לאקאלע רעגירונגען זאלן ארויסנעמען הלוואות איז די זאך נאר אז בעידזשינג האט אויכעט ארויפגעלייגט א מאקסימום, א קעפ, וויפיל א לאקאלע רעגירונג איבער די לאנד מעג בארגן, און ס'איז נישט גענוג געווען צו קענען אויספירן וואס בעידזשינג האט פון זיי פארלאנגט אויסצופירן, האבן זיי זיך געמוזט אן עצה געבן. איז וואס זיי האבן געטון, קודם תמצית הדברים, אונטערשטע שורה, אז זיי האבן יא געבארגט געלט, די לאקאלע רעגירונגען האבן געבארגט געלט, און זיי האבן גענוצט שטחים וואס זיי האבן געהאט אין זייער באזיץ אלס די משכון, מ'זאגט אז דאס איז געווארן די שטחים זענען געווארן פארמארגעדזשט, פונקטליך די אופן ווי אזוי זיי האבן עס געטון איז אז זיי האבן אויפגעשטעלט פאלשע קאמפאניס, לאמיר זאגן לאקאלע רעגירונג פון מוניציפאליטעט א' האט אויפגעשטעלט א קאמפאני וואס איז געווען סתם א דאמי קאמפאני, א שעל קאמפאני ווי אזוי מען רופט עס, און די קאמפאני האט באקומען פון די מוניציפאליטעט א שטח, א גרויסן שטח אומזינסט, כדי ער זאל עס קענען דעוועלאפן און פארקויפן. וואס זיי האבן אבער למעשה געטון מיט די גאנצע שמיידעריי איז געווען אז זיי האבן געבארגט געלט און געגעבן די פראפערטי די שטח אלס קאלעטערעל דאס הייסט אלס א משכון טאמער באצאל איך דיר נישט דעם חוב העסטו קענען נעמען דעם שטח. סאו אינצווישן פון ווען דאס געלט איז געבארגט געווארן אויף דעם אופן וויאזוי מען האט עס איינגעפאקט און געקנייטשט און פארדרייט וויאזוי די לאקאלע רעגירונגען האבן עס געטון זיך אן עצה צו געבן מיט די אלע פארארדענונגען פון בעידזשינג פון דעמאלטס פון ווען דאס געלט איז געבארגט געווארן ביז עס איז אנגעקומען די זמן הפירעון זענען געשען צוויי זאכן, די וועליו, די שוויות פון די פראפערטי איז שטארק געפאלן, די שוויות פון די געלט איז ארויף, א מצב פון דיפלעישאן, דאס הייסט אז מענטשן העלן יעצט צאלן ווייניגער פאר שטח, פאר לאנד, פאר הייזער, וועגן צוויי סיבות פון ביידע זייטן, איינס ווייל ס'איז לכתחילה ווייניגער ווערט געווארן אן די דיפלעישן אינפלעישן מצב, און צווייטנס בכלל איך צאל יעצט ווייניגער, קאנסומערס, מענטשן בכלל, צאלן יעצט ווייניגער פאר סיי וואס ווי פריער ווייל די שוויות פון געלט איז ארויפגעגאנגען. סאו אין די אונטערשטע שורה שטייט יעצט טשיינע ביי א מצב פון פון איין זייט דיפלעישן אז די פרייזן פון זאכן פאלן מיט אלע תוצאות וואס קומען מיט דעם מיט און ווי געזאגט אין דעם פאל איז עס נישט קיין אינדיקעישן אויף א שפע נאר אויף פארקערט אז מענטשן האבן מורא פאר וואס די מארגן וועט ברענגען און מען זוכט נישט אויסצוגעבן קיין געלט. די אנדערע זייט איז דא א גרויסע קריזיס מיט חובות וואס פלאגט די לאקאלע רעגירונגען אין טשיינע. סאו אין סך הכל איז אין די מערב וועלט בכלל קען קען מען נישט קויפן קיין זאכן ווייל זיי זענען צו טייער, און אין טשיינע זענען זאכן ביליג ווייל מענטשן ווילן נישט קויפן, און אין ביידע פאלן איז עס אן אנדייטונג אז עפעס מיט די עקאנאמיע איז נישט אין ארדענונג. ברכה און הצלחה.